דער בריוו האט זיך שוין ארומגעוואלגערט שיינע עטליכע טעג אין דעם בארדינג הויז, אבער קיינער האט זיך אויף אים נישט אומגעקוקט. ער האט געוואנדערט פון דעם טעלעפאן טישל אין קארידאר וואו ער איז לכתחילה געלעגן אין קיך אריין, אונטער דער טיר פון א לאקאטער אויף דער וועראנדע, ביז ער איז צוריקגעקומען צום טעלעפאן טישל. דער בריוו האט אויסגעזען צו זיין פון עפעס א ביורא, צי גאר פון א מלוכה אנשטאלט, און פאר אזעלכע זאכן האבן די לאקאטארן מורא. אמת איז אז ער האט נישט געטראגן אויף זיך קיין סך מארקעס און שטעמפלען, נאר דאס איז דער בעסטער סימן אז מען מוז זיך עפעס א רעכענונג צו באצאלן. ווער פון די לאקאטארן האט שוין ניט געהאט גענוג חובות, דארף מען האבן נאך איינעם. דער בריוו איז געווען אדרעסירט צו עמי גארפינקל. מען האט עס געקאנט באמערקן ווען מען האט מיט א שפיץ אויג בגניבה געכאפט א בליק אויפן קאנווערט. עמי האט דאס אויך געזען, נאר זי האט זיך געמאכט ווי נישט איר מיינט מען. אסאך אזעלכע בריוו האבן שוין אנגעפילט איר אויסגעריבענעם האנט-בייטל, זי האט זיי אפילו נישט געעפנט. דער סוף איז געווען אז מ'האט דעם בריוו-טרעגער אוועקגעגעבן דעם בריוו. דער בריוו-טרעגער איז געווען א לוסטיגער אלטיטשקער וואס איז דא אויף א ראווער פארבייגעפארן יעדן פרימארגן, זיך אונטערגעברומט א זמר'ל, און אז ער האט געהאט עפעס אריינצואווארפן אין פאסט-קעסטל, האט ער א געדריידלט לאנגן פייף געטאן אויף זיין פייפל. דאָ וווינט נישט קיינער מיט אַזאַ נאָמען, האָט אים דער עלטסטער לאָקאַטאָר אָפּגעוואַרט און אים בעל-כּרחו אַרײַנגעשטופּט צוריק דעם בריוו אין דער האַנט. אָבער וואָס איז געווען די פּעולה, אויף צו מאָרגנס איז דער בריוו ווײַטער געלעגן אין פֿאַרזשאַווערטן פּאָסטקעסטל. ער איז אַזוי געלעגן דאָרט אַ גאַנצע גייענדיקע וואָך ווי אַ טויטער שרץ. קיינער האָט אים נישט גענומען אין דער האַנט אַרײַן. ביז עמין האָט עפּעס אַ צופּ געטאָן בײַן האַרץ און זי האָט אים אַרײַנגענומען צו זיך אין שטוב. בעת זי האט געעפנט דעם קאנווערט האט זי אירע אויגן נישט געגלייבט, ווארום אנשטאט א חשבון איז דארט געלעגן א בייגעלע פאפיר פון אן אדוואקאט אין אמעריקע, וואס האט איר אנגעזאגט די בשורה אז איר'ס א ווייטער קרוב האט איר איבערגעלאזט א ירושה. זי האט דאס בייגעלע פאפיר געלייענט איינמאל און נאכאמאל, ווארום זי האט אלץ נישט געקאנט זיך צוגלייבן אז דאס זאל זיין אמת. דערנאך האט זי מיט שמחה אויפגעפראלט די טיר און א געשריי געטון בקול רם אז אלע זאלן הערן, כ'האב באקומען א ירושה! כ'בין געווארן רייך! אבער אזוי שנעל ווי זי האט ארויסגעווארפן פון זיך האט איר באלד אויפן ווארט באנג געטון. וואס דארף זי אזוי שרייען? וואס דארף זי אויספויקן פאר יעדן איינעם אז זי איז געווארן רייך? אין דעם הויז וואוינען בלויז קבצנים, אויסטראלער און אידן, און מען וועט ביי איר דאס געלט צושלעפן? יעדער איינער וועט זיך הייסן עפעס בארגן, און דאס פארמעגן אירס וועט אוועק איינס און צוויי. האט זי דאך אליין געהאט אלעמאל טענות צום באלעבאס פון הויז וואס ער איז אזוי קארג און זשאלעוועט די מענטשן אביסל עלעקטרי, אביסל גאז, אביסל הייסע וואסער זיך צו מאכן א פרישניץ. זי פלעגט זיך ארויסשטעלן פאר אלע, און איינמאל שיער ניט געמאכט א שטרייק, אנגעשרויפט די לאקאטארן זיי זאלן זיך ארויסציען, טאמער וועט דער באלעבאס נישט נאכגעבן. זי האט שטענדיג געהאלטן אז געלט איז בלאטע, מען דארף דאס נישט האבן, דער עיקר דארף מען זיין א מענטש. עמי האט שוין מער גארנישט געקענט צוריקציען. די לאקאטארן האבן דערהערט איר געשריי, עס האבן זיך געעפנט די טירן פון אלע זייטן און מען איז געקומען צו איר, זי פארשיט מיט פארשידענע קשיות, וואס האסטו אזוי געשריגן עמי, וואס איז געשען? האסט באקומען א ירושה? פון וועמען? ביסט געווארן רייך, מען וועט קענען כאפן ביי דיר אן הלוואה'לע, ביי אן אייגענעם וועט עס אנקומען גרינגער, ביי א גביר קען מען קראפירן ביז מען רייסט ארויס א סענט, פונקט ווי ביי א חזר א האר, מיר ווילן האבן אן אייגענעם גביר, זאלסט אמאל נישט קאליע ווערן עמי. איר ווייסט דאך אז איך האלט נישט פון קיין געלט, האט עמי זיך אנגערופן, ביי מיר וועט זיך דאס פארמעגן לאנג נישט האלטן, וואס דארף איך א קלאפאט, א צרה אויפן קאפ, כ'האב ווייניג וואריס. נאר זיי נישט צו גוט עמי זאלסט זיך נישט צופיל ווארפן מיטן געלט. עמי איז אוועק צו אדוואקאט געוואר ווערן וואס זי דארף טון. דערווייל האט זי אליין אנגעשריבן א בריוו קיין אמעריקע. אזוי ווי זי האט קיינמאל נישט געהאט קיין געדולד און אלץ געמאכט אויפן שפרונג, האט זי אויף דער גיך אפגעשמערגלט אפאר שורות, אבער דווקא אויף איר בריוו האט מען באלד געענטפערט. דער אדוואקאט האט דערנאך אדורכגעפירט די פארמאליטעטן און זי האט פיל גיכער באקומען די ירושה ווי מען האט געמיינט. קיין סך געלט האט מען איר נישט איבערגעלאזן, אבער ס'איז געווען גענוג זי זאל אויסלעבן אירע יארן און נישט דארפן אריינטון קיין האנט אין קאלטן וואסער. ארבעטן האט זי פיינט געהאט בתכלית השנאה, אויסגעזוכט זיך פארשידענע תירוצים פון אונטער דר'ערד זי זאל גארנישט דארפן טון, זינט זי האט זיך צעקריגט מיט אירע עלטערן וואס האבן געזוכט פאר איר א שידוך און זי איז אוועק וואוינען פאר זיך, האט זי שוין געהאט געארבעט ביי כלערליי מלאכות, אבער אומעדום האט זי זיך לאנג נישט געהאלטן. זי האָט שוין געאַרבעט אין אַ פֿאַבריק בײַ אַ ניימאַשין, בײַ פֿינישערײַ, געווען אַ מאַניקיוזשיסטקע, אַ סטאַטיסטקע אין אַ טעאַטער, אַ מאָדעלקע אין אַ געשעפֿט, און צוליב דעם, וואָס זי איז פֿאַרשלאָפֿן איבערגעהיפּערט טעג, האָט מען זי באַלד אָפּגעזאָגט. אויך מיט די יונגעלײַט, וואָס האָבן זיך געליבט אין איר, האָט זי זיך אויך אַזוי געפֿירט. זי איז קיינמאל נישט געקומען צו דער אפגערעדטער שעה אויף די ראנדעוואוען, געלאזט לאנג ווארטן אויף זיך, אין דער זעלבער צייט ארויסגעגאנגען מיט עטליכע בחורים, ביז מ'איז פון דעם געוואר געווארן און זי געלאזט שטיין. איז זי נאך געווען יונג און שיין, האט מען געמוזט אלץ אראפשלינגען און שווייגן, אבער אז זי איז געווארן עלטער, און דאס קיילעכדיקע פנימל אירן מיטן געטאקטן גוף האבן זיך איר צעגאסן אין דער ברייט, האט מען נישט געוואלט מער פון איר ליידן, זי האָט דעמאָלט אַליין שטאַרק געליטן, ווייל אין עטלעכע יונגעלייט האָט זי זיך זייער פֿאַרליבט און נישט געקאָנט אַריבערטראָגן, וואָס זיי האָבן זי פֿאַרלאָזט. אין צווישנצייט זענען אירע עלטערן, וואָס האָבן נישט געקענט זיך צוקוקן, ווי זייער בת-יחידה פֿירט זיך אויף, געשטאָרבן און זי איז געבליבן אַליין אויף דער וועלט. אין דעם באָרדינג-הויז האָט עמי געוואוינט מיט אַן אויסטראַליער, וואָס איז געווען אַ סך עלטער פֿון איר און פֿלעגט זי שלאָגן. ער האָט אויך פיינט געהאַט צו אַרבעטן פּונקט ווי זי און פלעגט גאַנצע טעג ליגן אויפן בעט און קוקן אין איין פּינטל אויפן סופיט. אַז די נויט האָט גאָר שטאַרק צוגעדריקט און זיי האָבן נישט געהאַט וואָס צו נעמען אין מויל אַריין, האָט זיך ברייען אויסגעזוכט אַן אַרבעט אויף עטליכע טעג. ער איז געגאַנגען וואַשן פּאָדלאָגעס אין פאַבריקן, אין שפּיטעלער, אין די יוניאָן לאָקאַלן וואו מען האָט אים אונטערגעשטיצט צוליב רחמנות, אויף די דעמאָנסטראַציעס איז ער געגאַנגען אין די פאַרש- פאָדערשטע רייען. געטראגן א טראנספארענט און אויסגעשריגן זיין פראטעסט קעגן דער קאפיטאליסטישער וועלט וואו עס איז נישטא קיין גלייכהייט און יושר. עמי האט זיך אויך מיטגעכאפט אויף די דעמאנסטראציעס, געגאנגען מיט אים אקסל ביי אקסל. אז עמי האט באקומען די ירושה, איז ברייען געווען צו איר צוגעלאזן און גוט. ער האט זיך געדרייט ארום איר מיט ווייכע שטילע טריטלעך און געבעטן אלעמאל א פאר דאלאר אויף אפצושערן זיך די האר. ער האט צוגעזאגט אז ער וועט נישט פארבלאנדזשען אין א פאב, אבער ער איז צוריקגעקומען שיכור ווי לוט. ער האט דעמאלט אויסגעגאסן צו איר זיין ביטער הארץ, אז זינט זי איז געווארן רייך האלט זי פארקוועטשט אין די הענט דאס געלט. זי איז געווארן קארג און איז נישט די זעלבע וואס פריער. א ווארט צו א ווארט, און ער האט איר מכבד געווען מיט זיין הארטן דארן קולאק. זי האט זיך אנידערגעווארפן אויפן בעט און לאנג געוויינט. זי האט געטראכט פון די עלטערן'ס הויז וואס איז שוין מער ניטא, פון דעם טאטן וואס פלעגט יעדן שבת אינדערפרי מעביר זיין די סדרה מיט אזא שיינעם ניגון, פון דער מאמען וואס פלעגט איר אונטערטראגן דאס טעלערל פון הימל, ווי גוט וואלט איר געווען ווען די עלטערן וואלטן געלעבט. ברייען איז נישט געווען דער איינציגער וואס האט געהאט טענות צו עמין אז זי איז געווארן קארג זינט זיי האבן זיך באקומען די ירושה. דאס זעלבן האבן איר פארגעווארפן אלע לאקאטארן פון הויז. זענען צו איר געקומען בשתיקה, זיך געהיטן איינער פארן אנדערן, און איר פארגעלייגט זי זאל זיי בארגן געלט. יעדער איינער האט געזאגט אויף זיך אז ער איז קראנטער פון אלע און נאר אים דארף זי געטרויען. צום מיינסטנס האט זיך אין איר אנגעטשעפעט דער כינעזער, א קליינער א דארער מיט שמאלע אייגעלעך וואס האבן אייביג געלאכט מיט גוטסקייט און איבערגעטריבענער העפליכקייט. זי האט אויף אים תמיד געהאט רחמנות און ארויסגעוויזן צו אים אסאך ווארעמקייט דווקא דערפאר ווייל ער איז געווען א כינעזער. ביי איר איז נישט קיין חילוק ווייס, שווארץ, געל, אלע מענטשן זענען ברידער און שפילט ניט קיין ראל די קאליר פון זייער הויט. איידער דער כינעזער איז צו איר אריין האט ער שיין עטליכע מאל שטיל און פארזיכטיג אנגעקלאפט אין טיר. הגם זי האט אים געהייסן אריינגיין האט ער נאך ווייטער שטיל געקלאפט. אז ער איז סוף כל סוף אריינגעקומען האָט ער זיך נאָכאַנאַנד געבוקט פֿאַר איר װי פֿאַר אַ געטשקע און געפֿרעגט צי ער שטערט ניט. ער איז שפּעטער לאַנג געזעסן אָן באַװעגונג, פֿון צײַט צו צײַט אונטערגעהוסטלט און זײַנע אײגעלעך האָבן געלאַכט מיט גוטסקײט. ביסלעכװײַז איז ער אַרױס מיט דעם, נאָך װאָס ער איז זי געקומען זען. כ'װיל בײַ אײַך באָרגן אַ ביסל געלט, האָט ער בסוד סודות געזאָגט און בשעת-מעשׂה זיך אומגעקוקט אין אַלע זײַטן צי קײנער הערט זיך ניט אונטער. בלױז אױף עטלעכע חדשים. כ'וויל אימפארטירן אן ארטיקל פון האנג קאנג, מען קען דערביי נתעשר ווערן אין עטליכע געציילטע טעג, אויב איר ווילט קענט איר צושטימען פאר א שותף. כ'האב נישט קיין געלט טייערער, האט זי אים געענטפערט, געקוקט ערגעץ אוועק ווייל ס'איז איר שווער געווען צו זאגן דעם ליגן, איבעריקנס כ'גיי קויפן דאס בארדינג הויז, איצט פארשטייט איר שוין אז כ'האב נישט קיין געלט. בשעת ס'האט זיך פארשפרייט די נייעס אז עמי האלט אין קויפן דאס הויז, זענען די לאקאטארן געווען דערפון צופרידן, כאטש זיי האבן זי שוין געהאלטן פאר א קארגע און גע'טענה'ט אז ס'איז אלץ איינס ווער עס וועט זיין דער באלעבאס. זי האט אבער געזאגט אז פון היינט אן וועלן אלע לאקאטארן לעבן ווי איין משפחה, און ס'וועט זיי ביי איר גארנישט פעלן. איידער זי האט אונטערגעשריבן דעם קאנטראקט, איז צו איר אריינגעקומען דער עלטסטער לאקאטאר, א גוי מיט לאנגע וואנצעס וואס האט געלעבט פון אן עלטער פענסיע, ער האט אפגעראטן פון קויפן די אלטע בודע. נאר טאמער האט זי מורא אז זי וועט די ירושה פארטאכלעווען, זאל זי אים געבן דאס געלט, און ער וועט איר דעם גאנצן לעבן צאלן א פענסיע. זי האט פון דעם נישט געוואלט הערן און געדענקען, און געקויפט די נחלה. פון ערשטן טאג וואס זי האט געקויפט דאס הויז האט זי אויף דעם אנגעהויבן זייער אכטונג צו געבן, זי האט עס געהאלטן אין איין רייניגן, ארומגעגאנגען מיט א בעזעמל פון פעדערן און געווישט דעם שטויב. ס'האט איר שטארק בארירט אז מ'האט זיך געמאכט א לאך אין פארזשאווערטן דאך, אז ס'איז צעבראכן געווארן א פענסטער, אז די פארב איז אפגעקראכן פון די אלטע ווענט. די גאנצע שולד האט זי ארויפגעווארפן אויף די לאקאטארן, געטענה'ט אז זיי צעטראגן איר פארמעגן.

זי האָט זיך צענדליקער מאָל געקאָנט אַראָפּבײגן כּדי אױפֿצוהײבן די קרישקעלעך פֿון דעם אױסגעריבענעם טעפּיך, אַזױ אַז ער האָט נישט געהאַט אױף זיך קײן שפּרינקעלע. זי האָט זיך אײַנגעהאַנדלט אַפֿילו נײַע שטוב-חפֿצים און זיך מיט יעדן קריש זײער געפֿרײט. מחמת דעם, װאָס זי האָט ברײַנען נישט געגעבן גענוג געלט, איז ער כּסדר געקומען שיכּור אַהײם, און די רײנקײט אין שטוב האָט אים אַרױסגעברענגט פֿון די כּלים. ער האָט זיך געװאָרפֿן אױפֿן מעבל און עס געהאַקט און געבראָקט, ער האָט מיט די פֿיס געטרעטן דעם טעפּיך, איבערגעדרײט די אַשבעכערס און דעם אַש צעשפּרײט איבער דער גאַנצער פּאָדלאָגע. דזשו! האָט זיך זײַן שיכּור קול דורכגעטראָגן איבערן הױז, אַלע ייִדן זענען דאָס זעלבע! ס'האָט זי שױן גענוג געשטאָכן אין האַרץ װען ברײַן האָט געבראָכן דאָס מעבל, אָבער אַז ער האָט זי גערופֿן דזשו, האָט דער װײטיק איר געפּרעסט ביז דערװאָרגן צו װערן. זי איז א גאנצע נאכט אויף געווען און אירע טרערן האבן געווייקט דאס בעטגעוואנט. זי האט אפגעמאכט ביי זיך אז פון איצט אן וועט זי שוין מער גארנישט אנגיין. זי וועט ניט פוצן די שטוב, נישט רייניגן דאס הויז, און דער עיקר זי וועט ניט לאזן פארריכטן די שאדענעס וואס ברייען האט אנגעמאכט. אבער אז זי איז אויפגעשטאנען אינדערפרי און געזען דעם שטאנד אין שטוב, האט זי זיך אוועקגעלייגט אויף די פאדלאגע און צוזאמענגעקליבן דאס ברוכווארג. און נישט בלויז האט זי צוזאמענגענומען דאס ברוכווארג, נאר אויך ברייען האט דאס זעלבע געטאן. סארי, האט ער געמורמלט, אנטשולדיג. דערנאך האט ער זיך אוועקגעשטעלט אין א ווינקל, און אן א ווארט ארויסצורעדן אנגעהויבן צו פארריכטן די זאכן וואס ער האט צעבראכן. אבער פון די צרות האט טעמי מער נישט אזוי שטארק געליטן, זי איז שוין צו דעם צוגעוואינט געווען. זי האט איצט צומיינסטנס געליטן פון דעם וואס די לאקאטארן האבן איר נישט געצאלט קיין דירה געלט, אפגעלייגט פון וואך צו וואך, זיי האבן אינדרויסן געווארט אזוי לאנג ביז זי האט זיך געלייגט שלאפן און דערנאך אויף די שפיץ נעגל זיך אריינגעגנבעט אין הויז. זי געדענקט אז אויך זי און ברייען האבן זיך אמאל פונקט אזוי געפירט, זיך באהאלטן פארן באלעבאס. איצט האט איר דער פיראכץ פון די לאקאטארן זייער פארדראסן און זי האט זיך אנגעגארט מיט געדולד און געווארט אויף זיי. זי האט אין דער שטוב אויסגעלאשן דאס ליכט זיי זאלן מיינען אז זי האט זיך שוין געלייגט שלאפן. בשעת זיי האבן זיך אריינגעגנבעט אין הויז איז זי ארויס צו זיי מיט א טענה. כ'צאל פאר עלעקטרי, כ'צאל פאר גאז, כ'האב גרויסע הוצאות, מ'דארף באצאלן דעם רענט, מ'דארף זיין א מענטש. אז די לאקאטארן האבן זיך אוועקגעשטעלט קריגן מיט איר, איז ארויס צו זיי ברייען אין די בלויזע פידזשאמעס און איבערגעחזרט דאס זעלבע וואס טעמי האט געזאגט, מ'דארף זיין א מענטש, האט ער זיך צושריגן, מ'דארף פארשטיין יענעם אויך, נישט בלויז זיך. געהערט דאָס געשריי, זענען די איבעריקע לאָקאַטאָרן אַרויס פֿון די שטובן און די געוואַלדן האָבן זיך געטראָגן ביז שפּעט בײַ נאַכט. סוף פֿון די דערציילונגען מען דאַרף זײַן אַ מענטש פֿון הערץ בערגנער, סוף פֿון פֿון קאַסעט.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי.